שלום וברכה צו א משהו מער, נומער נײַן. און היינט גייען מיר רעדן וועגן אייז קריעם. מ'גייט מיר רעדן וועגן א אייז קריעם קאמפאני וואס איז אריינגעפאלן אין צענטער, האט זיך בעסער געזאגט אריינגעשטעלט אין צענטער פון א פאליטישן שטורעם. און מ'רעדט פון א אייז קריעם קאמפאני וואס הייסט בען ענד דזשעריס. וואס האט אנאנסירט אז זיי וועלן אויפהערן פארקויפן זייערע פראדוקטן אין די שטחים פון מדינת ישראל. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז די קאמפאני האט אויסגערופן א בויקאט קעגן א געוויסן חלק פון מדינת ישראל וואס וועמענס לעגאלע סטאטוס פונקטליך וואס דאס פלאץ איז צו וועמען ס'באלאנגט און וואס מ'זאל טון דערמיט איז אן אור-אלטע מחלוקה אויף וואס מ'האט זיך שוין אסאך געשלאגן, אויף וואס מ'האט שוין אסאך פארהאנדלט, אבער למעשה דערווייל אן קיין רעזולטאטן, אן קיין למעשה'דיגע תוצאות. און ס'איז דא א קאמפיין מצד פארשידענע אקטיוויסטן איבער דער וועלט צו בויקאטירן די שטחים, דאס הייסט נישט האבן קיין שייכות מיט זיי, נישט געשעפטליך, נישט דיפלאמאטיש, נישט קיין שום שייכות, מען זאל אפהאקן יעדן קאנעקשאן, יעדן קשר מיט די שטחים, און יעצט איז בען ענד דזשעריס וואס איז א ריזיגע קאמפאני האט זיך צוגעשטעלט צו דעם בויקאט און דערקלערט ווי געזאגט אז אנגעהויבן פונעם גויאישן יאר טווענטי טווענטי טרי, דאס הייסט נאך דעם קומענדיגן יאר טווענטי טווענטי טו, וועלן זיי אויפהערן פארקויפן זייערע פראדוקטן אין די שטחים, זייער אייזקרים. וועלן מער נישט פארקויפט ווערן אין יענע פלעצער. די מדינת ישראל רעגירונג האט רעאגירט צו דעם באשלוס מיט גרויס אויפברויז, און געסטראשעט די פירמע אז ס'וועלן ס'וועלן זיין קאנסעקווענצן, אויכעט לעגאלע און אנדערע, און די. דער אויסערן מיניסטער פון מדינת ישראל יאיר לפיד האט איז ארויסגעקומען מיט א סטעיטמענט וואס האט באצייכנט די שריט פון בען ענד דזשעריס ווי א קאפיטולאציע, ווי זיך אונטערגעבן צו דרוק פון פון דעם אנטיסעמיטישן BDS מאוומענט, BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, וואס דאס איז בעצם א בויקאט באוועגונג וואס ווערט געפירט איבער דורך פארשידענע אקטיוויסטן איבער די וועלט קעגן מדינת ישראל. סאו לאמיר זעהן, פון וואס רעדט מען דא? וואס גייט פאר? פון וועלכע שטחים רעדט מען? און וואס איז פשט פון דעם שריט פון בען און דזשעריס? און פארוואס איז און וואס איז אויך פשט פון דעם אויפברויז פון די מדינת ישראל רעגירונג? איז מען קען צוריק גיין מער ווי הונדערט יאר צוריק כדי אויב מ'וויל גיין ממש צו די התחלה פון די אנטוויקלונגען פון דעם מצב מיט די שטחים ווי ס'שטייט היינט, אבער בקיצור נמרץ איז עס אזוי, ווען די ליג אוו נעישאנס, וואס איז געווען די פארגייער פון די היינטיגע יונייטעד נעישאנס, און איז געגרינדעט געווארן נאך די ערשטע וועלט מלחמה, ווען זיי האבן זיך אוועקגעזעצט צו טיילן די וועלט, פארשידענע חלקים פון די וועלט וואס זענען פריער געווען אנגעשלאסן אין די גרויסע אימפעריעס וואס זענען אויפגעלעזט געווארן נאך די ערשטע וועלט מלחמה, האבן זיי זיך אויך אוועקגעזעצט פארהאנדלען איבער א שטח אינעם מיטל מזרח וואס האט געהייסן פאלאסטינע, פאלאסטינע איז געווען די נאמען וויאזוי די וועלט, א גרויסע חלק פון די וועלט, האט דעמאלטס באצייכנט דעם שטח וואס אונז קענמער אלס ארץ ישראל. דעם נאמען פאלאסטינע האבן די רוימער נאך געגעבן, ס'איז געווען דאכצעך מיר נאך די מרד בר כוכבא, מען רעדט פון לאמיר זאגן זעכציג זיבעציג יאר נאכן חורבן פונעם צווייטן בית המקדש, די רוימער האבן דעמאלטס אונטערגענומען פארשידענע שריט, אריינגערעכנט פסיכאלאגישע שריט, אוועקצושטעלן אידן פאר א פאקט אז ארץ ישראל איז פערטיג, און איינע פון די זאכן וואס זיי האבן געטון אז זיי האבן געטוישט דעם נאמען פונעם לאנד פון ארץ ישראל צו פאלאסטינע על שם דעם אוראלטן שונא פון כלל ישראל די פלישתים. רוים האט עס אזוי רעקארדירט און אזוי איז עס ארויפגעגאנגען אויף די מאפעס און אזוי איז עס געבליבן הייסן פאר לאנגע יארן. מען קומט אן יעצט נאך די ערשטע וועלט מלחמה ווען די.

און ס'איז געווארן א דיון וויפיל זאל גיין פאר זיי און וויפיל זאל גיין פאר יענע. לענדער זענען געגרינדעט געווארן, די ספעציפישע סכסוך איבער דעם ספעציפישן שטיקל לאנד איז נאך נישט געווארן מסודר ביז די צווייטע וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן. צווייטע וועלט מלחמה איז געקומען און געגאנגען און נאכדעם איז געגרינדעט געווארן די יונייטעד נעישאנס און מ'האט ממשיך געווען מיטן דיון. די סוף איז געווען אז די יונייטעד נעישאנס האט צוגעטיילט פאר די ציוניסטישע באוועגונג א שטיק לאנד, דארטן קענט עטס גרינדן ענקער מדינת ישראל, און נאכדעם איז דא אנדערע לענדער וואס זענען שוין געגרינדעט געווארן פאר די אראבער, ספעציפיש טאקע ירדן, און נאכדעם איז געווען נאך א שטח, ס'איז געווען נאך א שטיק שטח וואס איז געבליבן תלוי ועומד, ביידע צדדים האבן עס געוואלט, צו קיין. עמק השווה האט מען נישט געקענט קומען, קיין פשרה האבן זיי נישט באוויזן צו מאכן, איז געבליבן הענגען. מיט דעם דארף מען נאך דילן. מען דארף זיך מיט דעם אפגעבן און מען דארף עס מסדר זיין. תש"ח איז מדינת ישראל געגרינדעט געווארן אויף דעם שטח וואס די יונייטעד נעישאנס האט זיי געגעבן. באלד דערויף האט אויסגעבראכן א מלחמה צווישן מדינת ישראל און די אראבישע שכינות'דיגע לענדער וואס האבן אטאקירט מדינת ישראל. און איינע פון די זאכן וואס איז דעמאלטס געשען דורכאויס יענעם קאנפליקט איז אז ירדן האט. אנגענומען, אקופירט, און באזעצט יענעם שטח וואס איז געווען שנוי במחלוקת. די שטח ווערט אנגערופן אין די וועלט, אין א גרויסע חלק פון די וועלט, די מערב ברעג, די וועסט בענק. און ס'דעקט בעצם א ריזיגע חלק פון נחלת שבט יהודה. דאס הייסט ווען עטס גיי מיר צוריק צום זמן התנך איז דארטן געווען נחלת שבט יהודה וואס דאס איז דרום פון ירושלים, און מצד השני דעקט עס א ריזיגן חלק אויף ארויף צו צפון פון ירושלים וואו עס איז אמאל געווען בזמן בית ראשון איז געווען מלכות ישראל פון די צען שבטים וועמענס הויפט שטאט איז געווען שומרון איז די שטחים פון יהודה ושומרון ווערט איבער די וועלט בפרט אין יוראפ און אין די יונייטעד נעישאנס, שוין אפגערעדט פון די אראבישע וועלט, ווערט עס באצייכנט ווי די וועסט בענק, די מערב ברעג. די נאמען מערב ברעג איז אז עס איז אויפן מערב זייט פונעם טייך ירדן. די לאנד ירדן געפינט זיך אויפן מזרח זייט פונעם טייך ירדן. ווען זיי האבן איינגענומען די שטחים און עס אקופירט תש ח, נאכדעם וואס מדינת ישראל איז געגרינדעט געווארן, האבן זיי נאמען געגעבן דעם שטח די וועסט בענק, ס'הייסט די מערב ברעג, די שטח וואס געפינט זיך אויפן אנדערן זייט, אויפן מערב זייט פונעם טייך ירדן. זענען אדורכגעגאנגען אפאר צענדליגע יארן און ס'איז אנגעקומען תשכ ז, דעמאלטס האט אויסגעבראכן א פרישע ריזיגע מלחמה צווישן מדינת ישראל און א צאל פון שכנות'דיגע אראבישע לענדער, מדינת ישראל האט דעמאלטס באוויזן אפצושלאגן די אטאקע, צוריקשטויסן די אראבישע די פאראייניגטע אראבישע מיליטער, און צוגאב האבן זיי באוויזן זיי צו ווייטער ארויסשטויסן און אייננעמען פון זיי געוויסע שטחים וואס יענע וואס די אראבישע וואס די אראבישע לענדער האבן פריער געהאט, אריינגערעכנט אין דעם איז געווען די וועסט בענק, די מערב ברעג, וואס ווי געזאגט ירדן האט אקופירט. דורכאויס די מלחמה תש ח, מדינת ישראל האט יעצט ארויסגעשטויסן ירדן פון דארטן, און יעצט האט מדינת ישראל אקופירט דעם שטח, יהודה ושומרון אדער וויאזוי די ירדנער האבן עס גערופן די מערב ברעג. יעצט דורכאויס די תקופה וואס די וואס דאס פלאץ איז געווען אונטער אראבישן קאנטראל, האבן זיך הונדערטער טויזנטער אראבער דארט באזעצט, פון תשכ ז און ווייטער ווען די שטחים זענען אונטערגעפאלן אונטער מדינת ישראל'ס קאנטראל האבן מדינת ישראל בירגער, אידן, זיך אנגעהויבן דארטן באזעצן און היינט האלט מען שוין דארטן אז ביי ארום זעקס הונדערט טויזנט אידן וואוינען דארטן אין די שטחים פון יהודה ושומרון. פון דעמאלטס און ווייטער, פון תשכ ז ביז היינט, איז דא אן אנגייענדיגע סכסוך, דער סכסוך וואס גייט שוין צוריק צו ניינצן הונדערט אכצן, נאך די ערשטע וועלט מלחמה צו ווען ס'איז געווען, וואס מען טוט מיט דעם שטח. ס'איז קיינמאל נישט באשטימט געווארן, ס'איז קיינמאל נישט באשלאסן געווארן. דאס הייסט בעצם איז עס אין כלל פון, ס'איז דא א לעגאלע טערמין פאר דעם, ס'הייסט דיספיוטעד טעריטאריס, ס'הייסט שטחים וואס זענען שנוי במחלוקת, און ס'זענען דא צענדליגער אזעלכע איבער די גאנצע וועלט. יעצט צו די די צדדים אהין און צוריק פארוואס ס'באלאנגט, כ'מיין מדינת ישראל'ס צד פארוואס ס'באלאנגט צו זיי, אדער די צד פון די אראבער, פארוואס און יוראפ נעמט אויך די שטעלונג און די יונייטעד נעישאנס אויכעט, פארוואס אבער פארוואס מען זאל די גאנצע שטח פארוואס ס'באלאנגט פארוואס ס'זאל באלאנגען צו די אראבער, דאס זענען דאס איז א שמועס פאר זיך, ס'איז א לעגאלע, פאליטישע און היסטארישע שמועס, אבער דאס איז די מציאות, דא שטייט מען יעצט, ווי מען שטייט יעצט איז אז די שטחים זענען אונטער די קאנטראל פון מדינת ישראל, הגם א גרויס חלק האט מען אוועקגעגעבן במשך די יארן דורכאויס פארשידענע שלום אפמאכן איז שוין אסאך פון די שטחים אוועקגעגעבן געווארן פאר די אראבער, און ווערן היינט אנגעפירט דורך די פאלעסטינער אויטאריטעט, אבער אין די אונטערשטע שורה איז די סטאטוס, די מעמד, פון די שטחים איז תלוי ועומד. אקעי, מיט א בערך פופצן יאר צוריק, אביסל מער ווי פופצן יאר צוריק, האט זיך געגרינדעט א באוועגונג וואס רופט זיך BDS. BDS איז די ראשי תיבות פון Boycott, Divest and Sanction. בויקאט איז דאך כפשוטו, בויקאט, דייוועסט מיינט מיינט ארויסנעמען, נישט אינוועסטירן קיין געלטער אין דעם פלאץ, און סענקשאנס מיינט סאנקציעס מיינט א פינאנציעלע באלאגערונג, פינאנציעלע אדער דיפלאמאטישע באלאגערונג. און אין איין ווארט מיינט עס, נישט טון קיין געשעפטן און אפהאקן א קשר, און אפילו ווי מעגליך לייגן דרוק אויף מדינת ישראל אז זיי זאלן נעמען די שטחים, און געבן עס פאר די אראבערס. די בי די עס, די התחלה דערפון, און היינט אויכעט מער ווייניגער, איז א פארבאנד פון אראבערס און לינקע אקטיוויסטן פון יוראפ, אמעריקע, און אנדערע לענדער איבער די וועלט. די בי די עס פירט אן כסדר'דיגע קאמפיינס אויף אלע פראנטן וואו זיי קענען נאר, צו בויקאטירן יעצט די שאלה איז וואס? דא הייבט זיך עס אן, דא צעגייט זיך עס. BDS טענה'ט אז די איינציגסטע ציל איז, זיי האבן אפאר צילן, אבער די אונטערשטע שורה איז לגבי ווען ס'קומט צו די שטחים איז אז זיי פירן נאר א מערכה מיט די שטחים אדער מיט די מדינת ישראל רעגירונג אדער מדינת ישראל קאמפאניס וואס האבן שייכות אדער טוען ביזנעס אין די שטחים אבער די אונטערשטע שורה איז אז די טעריטאריע יהודה ושומרון זאל אוועקגעגעבן ווערן צו די אראבערס. זיי האבן נאך פארשידענע פונקטן, אבער דאס ווי מען זאגט איז די היילייט, די הויכפונקט. מדינת ישראל און אסאך אנדערע איבער די וועלט האלטן אבער אז די BDS מאוומענט האט גארנישט מיט קיין פאליטישע רעכטן, ס'האט אויך נישט מיט קיין עוולות און מיט קיין יושר, און יענע צילן בעצם גאנץ מדינת ישראל, אריינגערעכנט דעם חלק וואס וואס מ'רופט די פרי סיקסטי סעווען בארדערס, די חלקים פון מדינת ישראל וואס די UN און אלע אנדערע זענען אויך מסכים אז דאס דארף זיין מדינת ישראל אזוי ווי עס איז געקומען לכתחילה און יעדער איז מסכים געווען דערויף. די פאקט איז אז אין די BDS זענען פארמישט זייער אסאך עלעמענטן וואס אפילו אויב דאס זאל נישט זיין די אפיציעלע שטעלונג איז זענען דארטן פארמישט עלעמענטן אראבישע און לינקע עלעמענטן וואס פירן בעצם מערכה מיט גאנץ מדינת ישראל נישט נאר מיט די שטחים און נישט נאר אין באצוג צום סכסוך צווישן מדינת ישראל און די פאלעסטינער אראבער. די פאקט איז אויכעט אז די בי די עס מאוומענט האט אויסגעקליבן איין אזא סכסוך, ווי געזאגט ס'זענען דא צענדליגער אזעלכע סכסוכים וואס האבן צו טון מיט דיספיוטעד טעריטאריס, ס'הייסט טעריטאריע וואס איבער וואס מען קריגט זיך וואס זענען שנוי במחלוקת, אבער די בי די עס מאוומענט האט אויסגעקליבן דווקא די, דווקא מדינת ישראל. קיצור על סמך זה און על סמך פון סטעיטמענטס וואס זיי זאגן און שריט וואס זיי נעמען און אקציעס וואס זיי טוען, די BDS, איז מען אין מדינת ישראל איבערצייגט אז די מערכה פון די BDS קעגן מדינת ישראל ווערט געטריבן פון שנאת ישראל אדער שנאת מדינת ישראל אויב מען וויל צוטיילן צווישן די צוויי, אבער ס'איז זיכער אז זיי האבן זיך ארויפגעזעצט און מען זאגט פונקט אויף דעם לאנד, פונקט אויף דעם סכסוך. דאס איז אויך די שטעלונג פון די אמעריקאנער רעגירונג, און די פאריגע פאריגע אמעריקאנער די טראמפ אדמיניסטראציע איז געגאנגען אזוי ווייט ווי קלאסיפיצירן די BDS באוועגונג אלס אן אנטיסעמיטישע גרופע. די יעצטיגע פרעזידענט ביידען איז נישט געגאנגען אזוי ווייט, אבער ער האט אויך פראטעסטירט און איז נישט מסכים מיט די החלטות אין אלגעמיין פון די BDS מיט זייער קאמפיין צו בויקאטירן מדינת ישראל. און אין די אונטערשטע שורה איז די טענה קעגן די בי די עס, די פארמאלע טענה קעגן די בי די עס איז אז זיי האבן זיך נישט וואס אריינצומישן אין א פאליטישן סכסוך פון א צווייט לאנד. אין אמעריקע זענען דא דרײַסיק סטעיטס, ס'זענען דא דרײַסיק שטאטן וואס האבן געזעצן, זיי האבן אונטערגעשריבן געזעצן אז די סטעיט וועט נישט טון קיין, ס'איז לעגאל פארבאטן פאר די סטעיט צו טון ביזנעס מיט א קאמפאני וואס בויקאטירט מדינת ישראל אדער אפילו נאר די שטחים, טייטס אין אנדערע ווערטער עימיצער וואס שטעלט זיך צו צו די BDS באוועגונג, די זאך דערפון איז אז אויב דו בויקאטירסט א לאנד וואס איז אונזערס אן אליאירטע, א פארבינדעטע מיט אמעריקע, וועלן מיך דיך וועלן אונז די סטעיט די סטעיטס צוריק בויקאטירן יענע באטרעפענדע קאמפאני. און ס'זענען שוין דא אפאר סטעיטס אין די אין די פאראייניגטע שטאטן וואס האבן אזעלכע געזעצן, אריינגערעכנט טעקסאס, פלארידע, און פון ניו יארק איז שוין אויך געקומען אזא סטעיטמענט אז זיי וועלן אנפאנגן מיטן פראצעדור פון אויפהערן, איך מיין טון די זעלבע זאך, בויקאטן, דייוועסטן און סענקשענען, אז די סטעיט העט נישט טון קיין ביזנעס מיט בען ענד דזשעריס. ס'הייסט די סטעיט האט פארשידענע פאנדס וואס אינוועסטירן אין קאמפאניס, און די סטעיטס, די באטרעפענדע סטעיטס וועלן אויפהערן צו אינוועסטירן אין די קאמפאני אין בען ענד דזשעריס. בען ענד דזשעריס פון זייער זייט האבן דערקלערט אז די בויקאט איז נאר אויף די שטחים, אבער זיי גייען ווייטער טון ביזנעס מיט מדינת ישראל, מיט דעם חלק מדינת ישראל וואס געפינען זיך אינערהאלב די גרעניצן פון פאר די זעקס טאגיגע קריג פון תשכ ז. דאס איז אבער דא א צווייטע פראבלעם, די פראבלעם איז אז אין מדינת ישראל אליין איז דא א געזעץ אז א קאמפאני טאר נישט, א קאמפאני פון מדינת ישראל אליין, טאר נישט מאכן דעם חילוק, טאר נישט אין אנדערע ווערטער מחליט זיין אז איך טו ביזנעס נאר דא און נישט דא. איז בען ענד דזשעריס אליין האט נישט קיין געשעפטן אין מדינת ישראל, אבער זיי פארקויפן זייער לייסענס, ס'הייסט א רעכט פאר אנדערע געשעפטן וואס טוהן ביזנעס און פארקויפן בען ענד דזשעריס פראדוקטן אין לאנד, יעצט יענע קאמפאני, יענע די וואס האבן געקויפט די לייסענס זאגן אז בען ענד דזשעריס האט זיי אוועקגעשטעלט פאר א מציאות אז זיי גייען ארויס פון ביזנעס, זיי קענען למעשה גארנישט טוהן, ווייל היות די מדינת ישראל געזעץ שטערט זיי פון אויפהערן טוהן ביזנעס נאר אין די שטחים, מיינט עס אין אנדערע ווערטער אז זיי טארן בכלל נישט טוהן קיין ביזנעס, זיי טארן נישט פארקויפן די פראדוקטן אפילו אינדרויסן פון די שטחים. און דא שטייט די מצב ווי יעצט, דאס איז א געשיכטע וואס האט זיך אנגעהויבן מיט אפאר וואכן צוריק און ווי ס'זעט אויס האלט עס אין די ערשטע שטופעס פון אנטוויקלונג. א חידוש נאר וויאזוי א פראדוקט וואס קומט געווענטליך אויפפרישן דעם מענטש, א גוט שטיקל אייזקרים אין א הייסן זומער טאג, דינט גאר א פארקערטן צוועק און ס'צוהיצט די געמיטער אין א אזוי אויך צוהיצטן קלימאט אין א היציגן חלק פון די וועלט. דאס איז די מעשה מיט בען ענד דזשעריס. ווילט אבער באקומען א דוגמא פון א קאמפעני וואס איז יא גוט, יא אויסגעהאלטן, יא יושר'דיג, געבט יא א גוטע סערוויס און יעדער איז פון זיי צופרידן? די תשובה איז לופ ריעלטי. לופ ריעלטי איז א בראוקערידזש פירמע, פאוקעסט בעיקר אויף רעזידענשאל און אפיסעס אין אפסטעיט ניו יארק. לופ ריעלטי'ס עקספערטיז איז אין רענטן, אין קויפן פארקויפן, פארדינגען אפדינגען, קויפן פארקויפן, ס'הייסט ביידע צדדים א גוטע געניטע ארנטליכע יושר'דיגע שדכנים, מ'רעדט פון די צוויי שותפים ר' שמעלקע נידערמאן און ר' נפתלי העצקעל לאנדא, קיין אייזקריעם פארקויפט מען נישט אין לופ ריעלטי, אבער מ'זאגט, אזוי זאגט דער עולם, און אז דער עולם זאגט איז פשט אז עפעס ליגט דערין, אז זייער סערוויס און וואס זיי שטעלן צו, וואס זיי דעליווערן איז מחיה נפשות.